משיחת אור י ג תשרי תש מ. וויבאלד אז מ'שטייט אין די טעג ווי געזאגט פריער פון חנוכת בית המקדש הראשון, וואס דאס איז געווען די פתיחה פון אלע בתי מקדשות אף על פי וואס ס'איז זיך דא עניינים וואס בית המקדש השני איז געווען

און דערנאך ווערט דערפון דורך די חלוני שקופים אטומים, קומט עס אן צו יעדער אידן בכל פינות העולם בזמן שבית המקדש היה קיים, ועל דרך זה צו יעדער אידן בכל הדורות איז זיך די פעולה נמשכת פון דעם בית המקדש אויכעט בפשטות נמשכת לאחרי זה בכל הדורות ובכל המקומות, אז זאל ווערן די ושכנתי בתוכם, און יעדער אידישע הויז זאל ווערן א בית המקדש, וואס דארט זאגט דער אייבישטער ושכנתי בתוכם, ניט אז ס'גייט אויפן משכן לשון יחיד וואס רעדט זיך פריער ועשו לי מקדש, נאר דערנאך ווי דער מקדש טוט אויף ושכנתי בתוכם לשון רבים, יעדער אידישע הויז ווערט א דירת קבע, א מקדש פאר דעם אייבישטן.

על דרך זה אויכעט בנוגע צו די עניינים האמורים לעיל, איז אט דאס וואס ס'פועלט א ושכנתי בתוכם ווי דער בית המקדש, אז ס'דארף ווערן א הארה נצחית לו ולדורותיו ועד סוף כל הדורות, שטייט דאס בהדגשה ובגלוי דווקא אין די מבצע חינוך, בשעת ער לערנט מיט א צווייטן אידן דעם ענין פון אהבת ישראל, פועלט ער אויף אים אז ער זאל ווערן אן אוהב ישראל ביז ווי די שלימות, על דרך זה אין די שאר המבצעים, בשעת ער פארנעמט זיך מיט זיין חינוך, איז אט א דעמאלט שטעלט ער אים איבער, ניט אין א ענין פרטי, ער איז אים מחנך אז ער איז ראוי צו זיין בגלוי זעט זיך אין אים אן, כי שם הוויה נקרא עליך.

פון א מידה הפכית אז דארטן שטייט זיי זיכער אזוי אז ער טוט טוב לו ביז עד סוף כל הדורות ער מחנך א קליינעם קינד א יונגעלע אדער א מיידעלע און לערנט לכאורה מיט אים דעם אלף בית כפשוטו אדער דעם אלף בית פון אידישקייט וואס טוט ער דערמיט אויף אז דאס ווערט פארזייט א ענין אין תורה אין דעם קליין קינד.

ווערט ער דערנאך במילא ביי דעם מחונך א ענין פון חנוך גם כי יזקין האלט זיך דאס ביי אים, במילא אז ער ווערט א זקן כפשוטו א זיידע האט דאס גע'פועל'ט אז אזוי האט דער מחונך דער חנוך על פי דרכו האט דער מחונך אזוי געטון מיט זיינע קינדער און זיינע קינדער מיט זייערע קינדער און דערנאך ווערט דער שאל זקניך שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, וואס דא איז דאך כולל זקנים ביז סוף כל הדורות, זענען די אייניקלעך פון אט די זקנים ווי מען לערנט זיך דאס אויכעט אפ בפשטות בהלכה אז דאס גייט אויף די מצוות שמדברי סופרים וואס שטייט אין תורה מנלן, דערפאר זאגט זקניך ויאמרו לך, איז די זקנים וואס זענען געווען בזמן ווען שלמה האט מתקן געווען נטילת ידיים מצווה מדברי סופרים, ווערן אנגערופן און מען מאכט די ברכה על נטילת ידיים אשר ציוונו, דערפאר וואס אט שאל זקניך גייט עס אויף די וואס זענען געווען בדורו של שלמה. על דרך זה פארשטאנדיג בשאר הענינים.

און מען טראכט זיך ביי זיך צוליב איין קליין קינד דארף ער אפגעבן פון זיין צייט און פון זיין מרץ און פון זיין כוחות וכל העניינים שלו, און וואס וועט ער דארט אויפטון, ס'רעדט זיך וועגן א פיצל קינד, זאגט מען אים אז דער פיצל קינד איז כולל אין זיך זרעו וזרע זרעו און מיר האבן דערנאך און נאך די הוספה עד סוף כל הדורות. וואס דאס איז בנוגע צו מלמעלה למטה, איז דאך ידוע דער ווארט וואס דער רבי נשיא דורנו ברענגט אין א מאמר און אויכעט איבערגעדרוקט שוין אין היום יום אז מען קוקט אויף א אידן דארף מען קוקן ווי ער שטייט אין א"ק אין אדם קדמון, אין מחשבה פון אדם קדמון, וואס דאס איז ווי דער ענין איז ממטה למעלה, אט דער פיצל קינד שטייט אין מחשבה פון א"ק פון אדם קדמון. און דארט איז נוגע וואס ער וועט עסן און וואס ער וועט טרינקען און ווי אזוי ער וועט מאכן די ברכה, אף על פי וואס ער איז נאך ניט מחויב במצוות און נאך ניט אז אין כמה עניינים איז ער נאך ניט געקומען לחינוך, מער ניט ווי אין די פאר געציילטע עניינים, איז שוין שטייט ער ביז משנולד איז ער שוין דארטן דא. און דארטן דא מיט אלע זיינע עניינים, און אט דער וואס איז עוסק בחינוך שלו איז האט א חלק אין דעם אויפטו, אט דאס וואס שטייט אין מחשבה קדמא פון אדם קדמון, און דאס וואס וועט זיך טון אין סוף כל הדורות מיט אן אור אור אור אייניקל פון דעם מחונך אדער פון דעם מחונכת, איז אט דעמאלט באטראכט מען זיך במה נחשב הוא.